בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף לט, מ'הייבט אן דף לט עמוד א', אכט שורות פון אויבן, אמרי חריפי דפומבדיתא, איז אזוי, קודם וועלן מיר איבערגיין אלע שיטות אינעם סוגיא דא וואס אונז האבן געהאט ביז יעצט, איז, צום ערשטנס, אונז האבן געהאט א משנה, דף לו עמוד ב', כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. פשט אונז האבן געזען דא אין די משנה אז יעדע מצוה וואס איז תלויה בארץ וואס ווי מען האט געזען די גמרא דאס מיינט צו זאגן א מצוה וואס איז א חובת קרקע דאס איז נאר דא אין ארץ ישראל נישט אין חוץ לארץ אבער א מצוה וואס איז א חובת הגוף דאס איז דא אין חוץ לארץ אויך חוץ האבן מיר געזען חוץ פון ערלה און כלאים וואס ערלה און כלאים אפילו טאקע ס'איז א חובת קרקע איז דאס אויך נוהג אין חוץ לארץ און ווי מען האט געזען אין די גמרא אז אוודאי דאס איז נישט קיין דאורייתא'דיגע דין ס'א דרבנן. אבער מען האט געזען א רב לעזער אין די משנה אויכעט, רב לעזער האט זיך געקריגט אויפן תנא קמא, און רב לעזער האט געזאגט אף החדש, פשט חדש איז אויך נוהג אין חוץ לארץ, און ווי מען האט געזען די גמרא אז דאס איז אוודאי מדאורייתא, און אויך ווי מען האט געזען די גמרא די יסוד המחלוקת צווישן תנא קמא און רב לעזער, אז תנא קמא דאס איז רב ישמעאל, וואס רב ישמעאל האלט אז וואו ס'שטייט א לשון מושב מושבותיכם מיינט עס לאחר ירושה וישיבה, און ממילא אז ס'שטייט ביי חדש מושבותיכם מיינט עס נישט צו זאגן אז חדש איז אויך נוהג אין חוץ לארץ מיינט סך הכל צו זאגן אז לאחר ירושה וישיבה נאך פערצן יאר איז חדש נוהג מה שאין כן רבי אליעזר האט געהאלטן אז חדש איז אויך נוהג אין חוץ לארץ ווייל ער האלט אז מושב מיינט בכל מקום שאתם יושבים און ממילא איז אויך דא חדש אין חוץ לארץ דאס איז לגבי חדש יעצט באזונדער האבן מיר אויך געזעהן א ברייתא אין דף לח דארט האבן מיר געזעהן די שיטה פון רבי שמעון בר יוחאי וואס רבי שמעון בר יוחאי איז א שיטת יחיד ער איז די איינציגסטע וואס האלט אזוי רבי שמעון בר יוחאי האלט אז סיי חדש, סיי ערלה, און סיי כלאי הכרם, אלע דריי איז נוהג בחוץ לארץ מדאורייתא. פארוואס? ווייל ער האט געמאכט א קל וחומר פון חדש, אז מה דאך חדש, וואס רבי שמעון בר יוחאי האלט ווי רבי אליעזר אז חדש איז אויך נוהג אין חוץ לארץ מן התורה, איז מה דאך חדש שאין איסורו איסור עולם ואין איסורו איסור הנאה, ויש היתר לאיסורו, איז נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, איז כל שכן כלאים און כל שכן ערלה איז אויך אזוי מדאורייתא איז דאס אויך נוהג אין חוץ לארץ אבער דאס איז נאר געווען די שיטה פון ר' שמעון בר יוחאי ווי מען האט געזען בהמשך אז אפילו ר' אלעזר בר' שמעון זיין זון האט זיך אויך געקריגט אויף אים יעצט באזונדער האבן מיר אויך געזען א משנה אין ערלה וואס די משנה זאגט אין ערלה אז החדש אסור מן התורה בכל מקום דהיינו די משנה אין ערלה האלט ווי ר' אליעזר פון אונזער משנה אז חדש איז אויך נוהג אין חוץ לארץ מן התורה אבער לגבי די אנדערע צוויי זאכן לגבי ערלה און כלאים, איז ערלה האט די משנה געזאגט איז א הלכה, כלאים איז א דרבנן, יעצט וואס איז דאס הלכה, האט מען געזען א באזונדערע מחלוקת אין די גמרא, אז רב יהודה אמר שמואל זאגט ס'א מנהג, און עולא אמר רבי יוחנן האט געזאגט ס'א הלכה למשה מסיני, איז דא האלט מען דא אין דעם סוגיא, זאגט יעצט די גמרא, אמרי חריפי דפומבדיתא, די שארפע פון פומבדיתא האבן געזאגט, אין ערלה בחוץ לארץ, דהיינו זיי האלטן אינגאנצן לקולא זיי האלטן אז ס'איז נישט דא קיין דין ערלה אין חוץ לארץ, נישט מדאורייתא, אויך נישט מדרבנן, אוודאי און אוודאי נישט הלכה למשה מסיני, אדער מנהג, ס'איז גארנישט דא, ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין ערלה אין חוץ לארץ, דאס איז א נייע שיטה, ביז יעצט האבן מיר דאס בכלל נישט געזען, אין די משנה האבן מיר דאך געזען אז סיי תנא קמא, סיי רבי אליעזר האלטן ס'איז דא ערלה אין חוץ לארץ, טאקע אפשר ס'איז נישט קיין דאורייתא אבער ס'איז דא ערלה אין חוץ לארץ, די משנה אין ערלה האבן מיר אויך געזען האלט אז ס'איז דא ערלה אין חוץ לארץ, אדער אלס הלכה למשה מסיני, אדער אלס מנהג, אבער ס'איז דא ערלה אין חוץ לארץ, די חריפי דפומבדיתא האבן געהאלטן אנדערש, זיי האבן געהאלטן ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין ערלה אין חוץ לארץ, איז זאגט די גמרא, שלחה רב יהודה לקמיה דרבי יוחנן, רב יהודה האט געשיקט, די פסק פון די חריפי דפומבדיתא האט ער געשיקט צו רבי יוחנן, צו הערן וואס רבי יוחנן זאגט אויף דעם, און רבי יוחנן איז דאס זייער נישט געפאלן, האט רבי יוחנן געזאגט, שלח ליה, האט רבי יוחנן געזאגט אזוי, סתום ספיקא, פשט, באהאלט די דין פון א ספק, נעכטן האבן מיר געזען אין א משנה אין די משנה אין ערלה אז ערלה היות וואס ס'איז נאר הלכה למשה מסיני אדער ס'איז נאר א מנהג איז אין חוץ לארץ א ספק ערלה מעג מען עסן איז דא זאגט רבי יוחנן דאס האט זיך געענדיגט דהיינו היות וואס מ'איז אזוי מין מיקל אין דיני ערלה אין חוץ לארץ האט רבי יוחנן געזאגט פאר רב יהודה סתום ספיקא דהיינו באהאלט די פסק, די פסק אז מען מעג עסן ספק ערלה באהאלט דאס, ווי רשי זאגט דרש'ן דאס נישט בציבור, פארצייל נישט די הלכה ברבים אז איינער וועט דיך פרעגן מעגסט ענטפערן, אבער ס'האט זיך געענדיגט מיט די ברייטע היתרים אז מען מעג עסן ספק ערלה, און נאך מער, ואבד ודאה, טאמער עס איז דא ודאי ערלה אין חוץ לארץ זאלסטו עס מאבד זיין, והכרע איז על פייריסאיען שטעינען גניזה, און אלע מענטשן וואס זענען מיקל אין ערלה, איז זיי מכריז אין שטאט אז אלע זייער פירות דארף מען באגראבן, וכל האומר, און איינער וואס וועט זיך וואגן צו זאגן ווי די חריפי דפומבדיתא, איינער וואס וועט זאגן אין ערלה בחוץ לארץ, איז זאגט רבי יוחנן ממש א קללה, לא יהא לו נין ונכד משליך חבל בגורל בקהל השם, זאל נישט האבן קיין אייניקל אדער א נין אייניקל וואס איז משליך חבל גורל בחלק אין בקהל השם, דהיינו וואס האט א חלק אין כלל ישראל. א שארפע זעהר א שארפע לשון. דהיינו, רבי יוחנן האט געזעהן אז מ'איז מיקל אין דיני ערלה אין חוץ לארץ, האט ער זיך אויסגעדרוקט מיט די אלע לשונות. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ואינהו, די חריפי דפומבדיתא, כמאן סברוה, ווי וועם האלטן זיי? אונז האבן דאך ביז יעצט בכלל נישט געזען אזא שיטה פון א מאן דאמר וואס האלט אז ס'איז אינגאנצן נישטא קיין ערלה אין חוץ לארץ. זאגט די גמרא, ניין, ס'איז יא דא אזא שיטה, כי הא דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר משום רבי יוסי בן דורמסקה, שאמר משום רבי יוסי הגלילי, שאמר משום ר' יוחנן בן נורי, שאמר משום ר' לעזר הגדול, אז וואס? אז אין ערלה בחוץ לארץ, אז ס'אינגאנצן נישטא קיין ערלה אין חוץ לארץ. דאס האט געזאגט, דאס שטייט דא אין די ברייתא אז דאס האט געזאגט רבי אלעזר ברבי יוסי, בשם א גאנצע רשימה פון תנאים, בשם ר' לעזר הגדול. איז ווער דער ר' לעזר הגדול? דאס איז ר' לעזר דער תנא. איז אויף דעם פרעגט די גמרא, וויאזוי האט ר' לעזר דער תנא געקענט זאגן אז ס'איז נישטא קיין ערלה אין חוץ לארץ? ולא, והא אנן תנן ר' לעזר אומר אף החדש. דהיינו וואס האט מען געזען ביי אונזער משנה? ביי אונזער משנה האבן מיר געזעהן אז דער תנא קמא האלט אז ס'איז דא ערלה און כלאים אין חוץ לארץ, און אויף דעם זאגט רבי אליעזר אף החדש, חדש אויך, איז משמע אז בנוסף צו ערלה און כלאים האלט רבי אליעזר אז חדש איז אויך דא, אבער ערלה אויך, איז וויאזוי זאגט דא רבי אליעזר אז ס'איז נישט דא קיין ערלה אין חוץ לארץ? ענטפערט טאקע די גמרא, תני חדש, א נייע פשט ביי אונזער משנה וואס מען האט נישט געזעהן ביז יעצט, דהיינו ביז יעצט האט מען דן געווען צו רבי אליעזר דרשנ'ט לחומרא צו לקולא, האבן מיר געזעהן אנפאנג סוגיא, יעצט זאגט די גמרא א נייע מהלך, ר' אליעזר גייט נישט ארויף אויף די תנא קמא, ר' אליעזר איז נישט מסכים צו די תנא קמא, תנא קמא האט געזאגט אז כלאים און ערלה איז דא אין חוץ לארץ, ר' אליעזר קריגט זיך אויף דעם, ר' אליעזר האלט נישט כלאים און נישט ערלה, ביידע נישט דא אין חוץ לארץ אינגאנצן נישט, ר' אליעזר האט סך הכל געזאגט אז חדש דאס איז יא דא אין חוץ לארץ, פשט, נישט אף החדש, נאר חדש. דאס אז תנא קמא זאגט אז חדש נישט, אויף דעם זאגט ר' אליעזר חדש יא, און ווי מען האט געזען, אוודאי חדש איז א דאורייתא אין חוץ לארץ לויט ר' אליעזר, אבער כלאים און ערלה לויט ר' אליעזר איז אינגאנצן נישט דא אין חוץ לארץ, און טאקע ווי ר' אליעזר האבן די חריפי דפומבדיתא געפסקנט, זאגט אונזער גמרא, אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, ערלה בחוץ לארץ הלכה למשה מסיני, אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען דאס איז די שיטה פון רבי יוחנן אז ערלה אין חוץ לארץ איז א הלכה למשה מסיני, איז אמר ליה רב זירא לרב אסי, האט רב זירא געפרעגט פאר רב אסי, והתנן, מען האט דאך געלערנט אין א משנה אין ערלה, די משנה האבן מיר אויך נעכטן געזען, אז ספק ערלה בארץ אסור, בסוריא מותר, בחוץ לארץ יורד ולוקט. דהיינו, ספק ערלה אין ארץ ישראל איז אסור, אבער אין סוריא איז דאס מותר און אין חוץ לארץ איז עס נאך מער מותר. לכאורה, ווי קען דאס זיין טאמער עס איז הלכה למשה מסיני, איז פשט אז ערלה אין חוץ לארץ איז ממש א דאורייתא, עס איז הלכה למשה מסיני. און וואס איז פשט ס'איז דא די אלע קולות וואס שטייט אין די משנה אין ערלה, אז אין סוריא איז עס מותר, אין חוץ לארץ יורד ולוקט, פארוואס איז דא די אלע קולות פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ס'האט א דין ווי יעדע דאורייתא ספיקא דאורייתא לחומרא און אפילו א ספק ערלה טאר מען נישט עסן, זאגט די גמרא אשתומם כשעה חדא, עס האט געדויערט אפאר מינוט ביז ער האט געענטפערט ביז רב אסי האט געענטפערט אבער צום סוף האט ער געענטפערט אמר ליה אימא כך נאמר ספיקא מותר ודאה אסור, פשט, מ'וועט מוזן זאגן אז אזוי טאקע איז אויסגעשטעלט געווארן די הלכה למשה מסיני, דאס אליין איז הלכה למשה מסיני אז וואס? אז ודאי ערלה אין חוץ לארץ איז אסור, און ספק ערלה איז מותר, דאס איז אלס כולל אינעם הלכה למשה מסיני, און דערפאר טאקע האט די משנה אין ערלה געזאגט אז בסוריא מותר, בחוץ לארץ יורד ולוקט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, האט רב אסי נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, לוקין על הכלאים דבר תורה, דהיינו די איסור פון כלאים אין חוץ לארץ איז א דאורייתא, און איינער וואס איז עובר אויף כלאים אין חוץ לארץ, קריגט מלקות. יעצט אזוי, איידער מען גייט דא ווייטער, לאמיר אביסל צונעמען די ווארט כלאים. ביז יעצט האבן מיר געשמועסט כלאים בכללות'דיג, מען האט געזען כלאי הכרם, אבער וואס איז אלץ נכלל אין די ווארט כלאים? כלאים קען מיינען אפאר זאכן. כלאים קען מיינען כלאי זרעים, כלאי זרעים איז פשט, איינער פלאנצט איין צוויי קערלעך פון צוויי אנדערע סארט פירות אדער ירקות, איז ער עובר אויף כלאי זרעים. שפעטער איז דא כלאי הכרם, כלאי הכרם איז ווען מען פלאנצט איין צוזאמען מיט א וויינגארטן, צוזאמען מיט וויינטרויבן, מיט מיט א קערעלע פון א טרויב פלאנצט מען איין אנדערע סארט זרעים איז כלאי הכרם, וואס כלאי הכרם איז די הארבסטע פון אלע, ס'איז אויך אסור בהנאה, וואס מען געפינט נישט א איסור הנאה ביי די אנדערע סארט כלאים'ס, ביי דעם איז דא א שפעציעלע איסור הנאה, ווי שטייט אין פסוק פן תקדש, און מען דרשנ'ט ס'האט א דין ווי הקדש אז ס'איז אסור בהנאה. דאס איז כלאי הכרם, שפעטער איז דא הרכבה, הרכבה ס'טייטש מען נעמט צוויי סארט ביימער און מען שטעלט זיי צאם צוזאמען, וואס ווען מען טוט דאס הייבט אן וואקסן דא נייע סארט פירות וואס איז צאמגעשטעלט פון די ביידע ביימער, ווען מען פלאנצט איין צוויי סארט קערלעך אזוי איז משמע פשטות אין די מפרשים, מען פלאנצט איין צוויי סארט קערלעך וואקסט נישט א נייע סארט בוים, אבער ווען מען איז מרכיב, מען איז מרכיב צוויי מיני ביימער, דעמאלטס געשען דא אזא נייע סארט בוים ס'הייבט אן וואקסן נייע סארט פירות, דאס איז אויך א סארט כלאים וואס מען טאר נישט טון. שפעטער איז דא כלאי בהמה, צוזאמשטעלן צוויי סארט בהמות צוזאמען, א זכר מיט א נקבה, עס ווערט געבוירן א דריטע סארט, דאס איז כלאי בהמה, און שפעטער דא שעטנז, מען טאר נישט טראגן קיין שעטנז. איז ר' יוחנן זאגט סך הכל אז כלאים אין חוץ לארץ קריגט מען אויף דעם מלקות פשט ס'איז א דאורייתא, אבער ער זאגט נישט וועלכע סארט כלאים ער רעדט דא. איז פרעגט אויף דעם די גמרא, אמר ליה ר' אלעזר בר' יוסי, והא אנן תנן, אונז האמיר דאך געזען אין א משנה, נעכטן האמיר געזען די משנה, א משנה אין ערלה, אז הכלאים מדברי סופרים, אז כלאים אין חוץ לארץ איז נאר א דרבנן, איז וויאזוי זאגט רבי יוחנן ס'איז א דאורייתא? זאגט די גמרא לא קשיא, כאן בכלאי הכרם, כאן בהרכבת האילן, דהיינו כלאי הכרם איז טאקע נאר א דרבנן, הרכבה, אויסמישן צוויי סארט ביימער, דאס איז א דאורייתא, אפילו אין חוץ לארץ אויכעט, ווי ווייסט מען דאס? כדשמואל, ברענגט די גמרא א לימוד פון שמואל דאמר שמואל,

שטייט את חוקותי תשמרו את חוקותי תשמרו איז משמע אז די אלטע חוקים די אלטע מצוות וואס עטס האטס שוין פון לאנג איז תשמרו פשט די פסוק רעדט דא פון צוויי מצוות חוקותי איז דאך א לשון רבים צוויי מצוות וואס איז אלטע מצוות דאס איז מצוות וואס איז שוין איבערגעגעבן געווארן פאר נח מיט זיינע קינדער נישט ביי מתן תורה דאס איז נאך פון די מצוות פון די בני נח יעצט למעשה איז דאס נישט כולל אין די שבע מצוות בני נח איז דא טאקע מחלוקת ראשונים צו די בני נח האבן עס טאקע געדארפט היטן צו נישט אבער על כל פנים שמואל האלט אז די צוויי מצוות וואס גייט דא שטיין אין פסוק איז אלטע מצוות וואס די בני נח האבן שוין געדארפט היטן יעצט וואס זענען די צוויי מצוות די צוויי מצוות וואס שטייט דא אין פסוק שדך לא תזרע כלאים און בהמתך לא תרביע כלאים אבער מען איז מקיש די צוויי אז וואס בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע

נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, אזוי ווי די איסור הרבעה פון צאמשטעלן צוויי בהמות איז נוהג סיי אין ארץ ישראל און סיי אין חוץ לארץ, ווייל ס'איז דאך א חובת הגוף, ס'איז נישט תלוי בקרקע, איז אף שדך די איסור הרכבה איז אויכעט נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, איז אויך נוהג סיי אין ארץ ישראל און סיי אין חוץ לארץ פשט די איסור הרכבה איז אין חוץ לארץ א דאורייתא, דאס נעמט מען ארויס פון די פסוק. איי, פרעגט די גמרא, והלא כתיב שדך, שטייט דאך דא, שדך לא תזרע כלאים, שדך איז פשט, דיין פעלד, דיין פעלד מיינט לכאורה דיין פעלד אין ארץ ישראל, ווייל אין חוץ לארץ, בעצם, האבן דאך כלל ישראל נישט קיין פעלדער, אפילו מען האט פעלדער, איז דאך עס נאר א עראי'דיגע זאך, בעצם א פעלד וואס באלאנגט פאר א איד, רעדט מען א פעלד פון ארץ ישראל, וואס פשט שדך? זאגט די גמרא, ההוא למעוטי זרעים שבחוץ לארץ, פשט מען דרשנ'ט פון שדך, אז ווען ס'קומט צו כלאי הכרם, אדער צו כלאי זרעים, דאס איז נאר שדך דאס איז נאר דא אין ארץ ישראל דאס אין חוץ לארץ איז נישט דא מדאורייתא אבער הרכבה איז דא אין חוץ לארץ מדאורייתא און ממילא איז שוין נישט קיין סתירה פון די מימרא פון רבי יוחנן און די משנה אין ערלה ווייל רבי יוחנן וואס רבי יוחנן האט געזאגט מען קריגט מלקות אויף כלאים אין חוץ לארץ האט גערעדט פון די איסור הרכבה און די משנה וואס די משנה זאגט הכלאים מדברי סופרים אז כלאים אין חוץ לארץ איז נאר א דרבנן האט גערעדט פון כלאי הכרם ווייל די משנה אין ערלה האלט טאקע אז כלאי הכרם איז א דרבנן אין חוץ לארץ אזוי ווי די תנא קמא פון אונזער משנה. זאגט די גמרא ווייטער רב חנן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא רב חנן און רב ענן זענען געגאנגען צוזאמען אונטערוועגנס חזיוהו לההוא גברא דקא זרע זרעים בהדי הדדי האבן זיי געזען ווי איינער פלאנצט איין צוויי מינע קערעלעך צוזאמען ס'איז געווען אין חוץ לארץ אמר ליה האט רב ענן געזאגט צו רב חנן ניתי מר נשמתיה, זאל די רבי קומען ס'טייטש קום מיט מיר לאמיר זיי אריין לאמיר אריין לייגן די איד אין חרם, ווייל ער איז עובר דא אויף א דרבנן ער פלאנצט איין צוויי מינע קערעלעך אין חוץ לארץ, אמר ליה, האט ר' חנן אים געענטפערט, לא חווריתו, דהיינו ביסט נישט קלאר אין הלכות כלאים, ביסט נישט גערעכט, די איד טוט נישט עפעס וואס מ'טאר נישט טון, ווייל די איסור דרבנן פון כלאים אין חוץ לארץ איז נישט כלאי זרעים ס'איז נאר כלאי הכרם און ממילא איז נישט דא קיין שום פראבלעם מיט וואס די איד טוט. זאגט די גמרא נאך א מעשה. ותו חזיוהו לההוא גברא דקא זרע חיטי ושערי בי גופני, זענען געגאנגען צוזאמען דער רב חנן און דער רב ענן זיי האבן געזען ווי א איד פלאנצט איין אין חוץ לארץ א קערעלע פון א חיטה און א קערעלע פון א שעורה אין א וויינגארטן, איז דא שוין ממש א פראבלעם פון כלאי הכרם, כלאי הכרם האבן מיר דאך געשמועסט איז אין חוץ לארץ א דרבנן, איז אמר ליה האט ר' ענן געזאגט צו ר' חנן, ניתי מר נשמתיה, לאמיר אים אריינלייגן אין חרם, אמר ליה האט ר' חנן אים געענטפערט, לא צהריתו, צהריתו איז א לשון פון צהריים, דהיינו ווייטער ביסט נישט קלאר אין די הלכות, ס'איז דיר נישט קלאר אזוי ווי די מיטאג, פארוואס? ווייל לא קיימא לן כרבי יאשיה דאמר עד שיזרע חיטה שעורה וחרצן במפולת יד, דהיינו רבי יאשיה זאגט אז די איסור דאורייתא פון כלאי הכרם אין ארץ ישראל איז נאר ווען מען נעמט א קערעלע פון א חיטה, א קערעלע פון א שעורה, אדער יעדע צוויי מינע קערעלעך, און מען פלאנצט עס איין צוזאמען מיט א קערעלע פון א טרויב אויף איין מאל, דעמאלטס איז מען עובר מדאורייתא אויף די איסור פון כלאי הכרם, אבער טאמער די וויינגארטן עקזיסטירט שוין און מען שטעלט סך הכל דא אריין אנדערע זרעים, דעמאלטס א דאורייתא איז דאס נישט, ס'נאר א דרבנן, יעצט דאס איז אלץ אין ארץ ישראל, אין חוץ לארץ איז אינגאנצן נישט דא די דאורייתא פון כלאי הכרם, און ממילא זאגט רב חנן צו רב ענן אז ווען מ'פלאנצט איין אין חוץ לארץ אלע דריי צוזאמען א קערלע פון א טרויב מיט אנדערע צוויי זרעים, דארט איז טאקע דא א דרבנן ווייל היות אין ארץ ישראל דאס איז א דאורייתא האבן חזל אויך גוזר געווען אין חוץ לארץ, אבער אז איינער איז אין חוץ לארץ און ער פלאנצט איין זרעים אין א וויינגארטן וואס עקזיסטירט שוין, איז דא איז אפילו א דרבנן אויך נישט דא, און ממילא דארף מען נישט אריינשטעלן דעם איד אין חרם. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מעשה, ר' יוסף מערב ביזרני וזרע, ר' יוסף האט אויסגעמישט צוויי זרעים צוויי סארט קערעלעך און ער האט עס איינגעפלאנצט אין חוץ לארץ, אמר ליה אביי, האט אביי אים געפרעגט, ווי קענסטו דאס טון והא אנן תנן הכלאים מדברי סופרים האט מען דאך געלערנט אין א משנה אז כלאים אין חוץ לארץ איז א דרבנן אז מען טאר דאס נישט טון, אמר ליה, האט ר' יוסף געענטפערט לא קשיא, כאן בכלאי הכרם כאן בכלאי זרעים, דהיינו די איסור דרבנן אין חוץ לארץ איז נאר כלאי הכרם, כלאי זרעים איז אינגאנצן נישט דא אפילו א דרבנן אויך נישט. און רבי יוסף איז טאקע מבאר וואס די חילוק. זאגט רבי יוסף כלאי הכרם דבארץ אסורים בהנאה בחוץ לארץ נמי גזרו בהו רבנן דהיינו כלאי הכרם וואס אזוי ווי מ'האט פריערט געשמועסט דאס איז הארבער פון די אנדערע סארט כלאים'ס דאס איז אסור בהנאה אין ארץ ישראל איז אין חוץ לארץ האט מען גוזר געווען אבער כלאי זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה כלאי זרעים וואס איז לייכטער וואס איז נישט אסור בהנאה אפילו אין ארץ ישראל אויך נישט איז בחוץ לארץ נמי לא גזרו בהו רבנן איז אין חוץ לארץ האבן חזל אינגאנצן אויף דעם נישט גוזר געווען, זאגט די גמרא, הדר אמר ר' יוסף, למעשה האט ר' יוסף צוריק געצויגן, און ער האט געזאגט לאו מילתא היא דאמרי, ער האט געמאכט א חשבון אז ס'איז נישט ריכטיג וואס כ'האב געזאגט, פארוואס? ווייל דרב זרע גינתא דבי רב משארי משארי רב האט געוואוינט אין חוץ לארץ אין בבל, און ער האט איינגעפלאנצט גארטענעס פון ירקות פאר תלמידי חכמים, און ער האט עס איינגעפלאנצט אין ערוגות, ערוגה דאס איז אזא שורה פון ירקות, איז ער האט איינגעפלאנצט אזעלכע שורות און יעדע שורה האט ער איינגעפלאנצט א צווייטע סארט ירק ער האט נישט געמישט די ירקות איז מאי טעמא פארוואס האט ער אזוי געטון לאו משום עירוב עירובי כלאים דהיינו לכאורה ווייל ער האט חושש געווען צו כלאי זרעים אין חוץ לארץ ממילא זאגט ר' יוסף איך צי צוריק קען זיין אז כלאי זרעים איז יא א פראבלעם אין חוץ לארץ אמר ליה אביי האט אביי געזאגט דארפסט נישט צוריק ציען פון די מעשה פון רב איז נישט קיין ראיה זאגט אביי ווייל בשלמא אי אשמעינן ארבע על ארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע שפיר, פשט גאנץ גוט, טאמער רב וואלט איינגעפלאנצט איין שורה, און אין די שורה וואלט ער אפגעטיילט, ער וואלט איינגעפלאנצט ביי די פיר זייטן פיר מיני ירקות און אינמיטן א פיפטע סארט ירק, און ער וואלט געלאזט אזא ריווח צווישן די אלע סארט, דעמאלטס קענסטו מיר זאגן אז די סיבה וואס ער האט געלאזט די ריווח איז ווייל ער האט געוואלט נזהר זיין אין די איסור פון כלאים אין חוץ לארץ. אבער, זאגט אביי, אלא הכא וואס האט רב געטון? רב האט סך הכל איינגעפלאנצט שורות אין יעדע שורה א צווייטע ירק איז דאס איז נישט קיין ראיה אז מען טאר נישט איינפלאנצן צומישט ווייל קען זיין די סיבה וואס רב האט עס איינגעפלאנצט אפגעטיילט איז קודם כל משום נוי ווייל ס'איז שענער אזוי ואי נמי חוץ פון דעם משום טירחא דשמעא ס'איז א טירחא פארן שמש טאמער די שמש דארף צאמקלויבן ירקות און אלעס איז אויסגעמישט דארף ער גיין זוכן ירקות אזוי האט ער איינגעפלאנצט באזונדערע שורות, אבער ס'איז נישט קיין ראיה פון רב אז די איסור פון כלאי זרעים איז אויך נוהג אין חוץ לארץ. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, כל העושה מצוה אחת, איינער וואס טוט איין מצוה, מ'וועט זען אין די גמרא וואס דאס מיינט, איז מטיבין לו, איז מען אים מייטיב פון הימל, ומאריכין לו ימיו, און מ'איז אים מאריך זיין לעבן, ער איז זוכה צו אריכות ימים, ונוחל את הארץ, רש"י זאגט עס גייט ארויף אויף עולם הבא, ער קריגט עולם הבא, וכל שאינו עושה מצוה אחת, איינער וואס איז נישט מקיים א מצוה, אין מטיבין לו, ואין מאריכין לו ימיו, ואינו נוחל את הארץ. פרעגט די גמרא, ורמינהי, א סתירה פון אונזער משנה צו די באקאנטע משנה אין פאה. די משנה זאגט אין פאה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והכנסת אורחים, והבאת שלום בין אדם לחבירו, ותלמוד תורה כנגד כלם. פשט די משנה אין פאה רעכנט דא אויס א רשימה פון מצוות, וואס די מצוות זענען שפעציעל אז טאמער איינער טוט די מצוות, איז חוץ פון דעם וואס איז קרן קיימת לעולם הבא ער וועט קריגן שכר אויף יענע וועלט, איז אויך אוכל פירותיהם בעולם הזה איז ער זוכה אויך צו שכר אויף די וועלט, איז משמע אז דווקא די מצוות האבן די מעלה, אבער אנדערע מצוות נישט, און ביי אונז אין משנה שטייט מיט א פשטות לכאורה אויף אלע מצוות כל העושה מצוה אחת, מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ, און וואס גייט דא פאר? אמר רב יהודה, ענפערט רב יהודה הכי קאמר, כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו, מטיבין לו, ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה. פשט, זאגט רב יהודה פשט אין אונזער משנה אזוי, כל העושה מצוה אחת איז פשט, איינער וואס האט געטון אסאך עבירות און אסאך מצוות, און ס'איז פונקט האלב און האלב, איז טאמער ער טוט מצוה אחת, ער טוט נאך איין מצוה וואס דאס מאכט אז די מצוות זאלן זיין א רוב, דעמאלטס קוקט מען אן כאילו אלעס איז מצוות, ווייל רובו ככולו, און אויף דעם זאגט די משנה מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ, און די זעלבע זאך פארקערט איז דאס פארקערט, איז דאס איז אונזער משנה, מה שאין כן די משנה אין פאה רעדט פון די מצוות אליין, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, איז יעדעס איינצלנע מצוה איז גענוג, אז א מענטש איז זוכה צו כל מיני זכותים, ער איז זוכה צו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. פרעגט אבער די גמרא, מכלל דהנך אפילו בחדא נמי? פשט לכאורה קומט אויס, לויט רב יהודה, אז ביי אונזער משנה שטייט אז טאמער א מענטש האט רוב מצוות, דעמאלטס קריגט ער אסאך שכר, טאמער ס'איז רוב עבירות איז נישט. איז אויב אזוי, וואס איז פשט אין משנה אין פאה? וואס איז שפעציעל מיט די מצוות וואס שטייט אין פאה כיבוד אב ואם גמילות חסדים הכנסת אורחים, וואס איז שפעציעל פון די מצוות, לכאורה קומט אויס אז ביי די מצוות דארף מען נישט קיין רוב, נאר אפילו א מענטש האט געטון גאר אסאך עבירות, רוב עבירות, אבער ווילאנג ער האט געטון איינע פון די מצוות און כיבוד אב ואם גמילות חסדים הכנסת אורחים איינע פון די מצוות, איז ער אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, איז אויף דעם פרעגט די גמרא איז דען שייך אזא זאך? אז א מענטש א בעל עבירה האט געטון איינע פון די מצוות, איז ער שוין זוכה צו כל מיני מתנות, צו צו אזא גרויסע שכר, נאר וואס דען, ענטפערט די גמרא אמר רב שמעיה, לומר, שאם היתה שקולה מכרעת, פשט אזוי, ביי סתם מצוות, וואס פון דעם רעדט אונזער משנה, דארט זאגט מען, אז טאמער ס'איז רובו ככולו, איז ער זוכה אז מאריכין לו ימיו נוחל את הארץ, ער איז זוכה צו כל מיני זאכן, און טאמער דאס פארקערט איז דאס פארקערט. מה שאין כן ביי די שפעציעלע מצוות, וואס שטייט אין פאה, איז דארט אפילו אז א מענטש איז פונקט האלב און האלב, ער האט פונקט האלב מצוות און האלב עבירות, איז אויף דעם זאגט די משנה אין פאה טאמער איינע פון די מצוות וואס ער האט איז פון די רשימה כיבוד אב ואם גמילות חסדים הכנסת אורחים און ווייטער, דעמאלטס קוקט מען אים נישט אן אין הימל ווי האלב און האלב, נאר די זכויות, די מצוות, איז מכריע, און מען קוקט עס אן כאילו ער איז אינגאנצן אנגעפילט מיט מצוות, און ער איז זוכה אז אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה שאין כן ביי סתם מצוות איז האלב און האלב איז נאך גארנישט מען דארף האבן א רוב, פרעגט אבער די גמרא סתם אזוי אויף אונזער משנה, איז דען אזוי אז ווען א מענטש האט רוב מצוות קוקט מען אים אן כאילו ער האט אינגאנצן נישט קיין עבירות און ער קריגט כל מיני גוטע זאכן, וכל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבין לו איז דען אזוי, ורמינהי, פרעגט די גמרא א סתירה צווישן אונזער משנה און א ברייתא, שטייט אין די ברייתא כל שזכיותיו מרובין מעוונותיו, איינער וואס האט רוב מצוות און א מיעוט עבירות, זאגט די ברייתא מריעין לו, מען טוט אים אפ פשט ער וועט האבן א שלעכטע לעבן, ודומה כמי ששרף כל התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחת, פשט ס'קוקט ממש אויס ווי ער האט פארברענט די גאנצע תורה האט נישט איבערגעלאזט קיין איין אות, פשט ער וועט האבן זייער א שלעכטע לעבן פארוואס? ווייל אין הימל וויל מען ער זאל קריגן שכר היות וואס ער האט רוב מצוות, איז וויל מען אז פאר זיינע עבירות זאל ער נענש ווערן אויף די וועלט, ער זאל נישט דארפן נענש ווערן אויף יענע וועלט, אבער זאגט די ברייתא ווען ס'איז דאס פארקערט, וכל שעוונותיו מרובים מזכיותיו טאמער האט מער עבירות פון מצוות, דעמאלטס מטיבין לו, געבט מען אים א פיינע פעטע עולם הזה, ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה, ס'קוקט ממש אויס אז ער האט מקיים געווען די גאנצע תורה ווייל דעמאלטס וויל מען דאס פארקערט, דעמאלטס וויל מען אז אלע זיינע זכותים זאל ער אויסנוצן אויף די וועלט, אזוי וועט ער קומען אויף יענע וועלט און ער וועט קריגן א עונש אויף אלע זיינע עבירות, אבער על כל פנים זעט מען דא אין די ברייתא פונקט פארקערט ווי אונזער משנה, ביי אונזער משנה איז משמע אז טאמער ס'איז רוב מצוות שענקט מען אים אלעס, אויף די וועלט אויף יענע וועלט, עס איז כאילו ער האט געטון נאר מצוות, און אין די ברייתא זעט מען פונקט פארקערט, אמר אביי, זאגט טאקע אביי א נייע פשט ביי אונזער משנה, זאגט אביי מתניתין דעבדין ליה יום טב ויום ביש, פשט מ'מאכט אים א גוטן טאג מיט א שלעכטן טאג ווי רשי איז מסביר אז אונזער משנה האלט בעצם אויך ווי די ברייתא אז איינער וואס האט רוב מצוות האט א שלעכטע עולם הזה און איז זוכה צו א גליקליכע עולם הבא, און דאס מיינט די משנה אז מטיבין לו ומאריכין לו ימיו, מטיבין לו מיינט נישט אויף די וועלט באמת מען גיבט אים גוטס נאר פארקערט ער קריגט אויף די וועלט א פעקל אזוי ווען ער קומט אויף יענע וועלט איז עבדין ליה יום טב וועט ער האבן א גוטן טאג, און די זעלבע זאך דאס פארקערט אזוי זאגט אביי, רבא אמר רבא זאגט ניין, רבא זאגט אוודאי ביי אונזער משנה שטייט וואס שטייט און די ברייתא שטייט וואס שטייט און ס'איז טאקע א סתירה, אבער וואס? הא מני, רבי יעקב היא, דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, פשט זאגט רבא, די ברייתא גייט כשיטת רבי יעקב, און אונזער משנה קריגט זיך אויף רבי יעקב, רבי יעקב האלט אז שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אויף די וועלט קריגט מען נישט קיין שכר אויף קיין מצוות און דערפאר זאגט די ברייתא אז איינער וואס האט א רוב מצוות און א מיעוט עבירות האט א שלעכט לעבן, מה שאין כן אונזער משנה קריגט זיך אויף דעם, און אונזער משנה האלט אז איינער וואס האט א רוב מצוות קוקט מען אן כאילו ער האט אינגאנצן געטון מצוות, און האט א גוטע עולם הזה און א גוטע עולם הבא. איז ברענגט טאקע די גמרא דער רבי יעקב, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי יעקב אומר, רבי יעקב זאגט אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה, שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה, דהייני אלע מצוות וואס שטייט קלאר אין די תורה אז מען קריגט שכר אויף דעם, מיינט עס נישט שכר אויף די וועלט, נאר ס'מיינט שכר אויף יענע וועלט. און, די ברייתא ברענגט צוויי דוגמאות פון אזעלכע סארט מצוות, בכיבוד אב ואם כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, ביי כיבוד אב ואם שטייט, איינער וואס איז מקיים כיבוד אב ואם זאגט די תורה, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, די זעלבע זאך בשילוח הקן כתיב, למען ייטב לך, והארכת ימים, שטייט אויך אז מען קריגט אריכות ימים, למען ייטב לך, מען קריגט א גוטע לעבן, איז די אלע זאכן האלט ר' יעקב גייט נישט ארויף אויף די וועלט, אלס גייט ארויף אויף יענער וועלט, פארוואס? ווייל והא ראיה, הרי שאמר לו אביו, ווען א טאטע זאגט פאר א זון, עלה לבירה והבא לי גוזלות, גיי צו די גרויסע שטוב דארט, און ברענג מיך ברענג מיך גוזלות, קליינע פייגעלעך, פשט גיי אהין, און מאך שילוח הקן, און ברענג מיך די פייגלעך, ועלה לבירה, ושלח את האם, ונטל את הבנים, דער זון גייט טאקע, ער פאלגט זיין טאטע, און ער גייט דארט צו יענע שטוב און ער מאכט די מצוה פון שילוח הקן פשט, דער זון איז דא מקיים צוויי מצוות סיי כיבוד אב און סיי שילוח הקן, איז לכאורה דארף ער זוכה זיין צו א גרויסע אריכות ימים, און פון דעסטוועגן זעט מען ובחזרתו נפל ומת, אויף די וועג צוריק פאלט ער און ער שטארבט, איי פארוואס, היכן טובת ימיו של זה, והיכן אריכות ימיו של זה, וואו די גוטע טעג די לאנגע טעג, נאר וואס דען, זאגט רבי יעקב, מוז מען אוודאי מפרש זיין אז די תורה גייט נישט ארויף אויף די וועלט, נאר עס גייט ארויף אויף יענע וועלט, אלא למען ייטב לך, לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך, לעולם שכולו ארוך, אלץ גייט ארויף אויף עולם הבא. אזוי זאגט רבי יעקב מען מוז אזוי זאגן, ווייל אז נישט, זיי מיר מסביר אזא סארט מעשה, איינער איז מקיים סיי כיבוד אב און סיי שילוח הקן און ער שטארבט, ווי קען זיין אזא זאך? פרעגט אבער די גמרא, ודילמא לאו הכי הוה, ווער זאגט? ווער זאגט ס'איז געשען אמאל אזא מעשה? קען זיין אז ווען ס'שטייט אין די תורה אז מ'איז זוכה צו אריכות ימים איז מען טאקע זוכה צו אריכות ימים, און ס'קען טאקע נישט געשען אזא סארט מעשה אז א זון זאל מקיים זיין כיבוד אב און שילוח הקן און שטארבן אויף די וועג צוריק, זאגט די גמרא ניין, ר' יעקב מעשה חזא ער האט קלאר געזען אזא מעשה און ממילא האט ער געמוזט אזוי טייטשן פשט אין פסוק. איי זאגט די גמרא ווער זאגט? ודילמא מהרהר בעבירה הוה, קען זיין ביי די מעשה וואס רבי יעקב האט געזען איז די זון וואס האט מקיים געווען כיבוד אב און שילוח הקן האט אויך מהרהר געווען בעבירה איז אלס די הרהור עבירה איז ער נענש געווארן אבער קען זיין ווען נישט וואלט ער אוודאי זוכה געווען צו וואס שטייט אין פסוק ענטפערט די גמרא ניין ווייל א הרהור עבירה איז גארנישט מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה מען געפינט שוין אז א מחשבה רעה איז קוקט נישט די אייבערשטער אן ווי אן עבירה איז קען נישט זיין אז דאס איז די טעם וואס די זון איז געשטארבן איי פרעגט די גמרא ודילמה מהרהר בעבודת כוכבים הוה קען זיין ער האט מהרהר געווען עבודה זרה וואס דאס אוודאי קוקט מען יא אן ווי אן עבירה און אויף דעם קריגט מען אן עונש, וכתיב אזוי שטייט אין פסוק אין יחזקאל, למען תפוש את בית ישראל בלבם, וואס דאס גייט ארויף אויף עבודה זרה, אז אפילו ס'איז נאר דא א תפיסה בלב, א מענטש האט א מחשבת עבודה זרה, שטייט דארט ווייטער אין פסוק אז מ'ווערט נענש אויף דעם, איז קען זיין דער זון האט געהאט א מחשבת עבודה זרה, פארדעם איז ער נענש געווארן. זאגט די גמרא, דאס איז אויך נישט קיין תירוץ, איהו נמי הכי קאמר רבי יעקב האט אויף דעם אויך געמיינט, דהיינו רבי יעקב האט געזאגט אי סלקא דעתך שכר מצוה בהאי עלמא, טאמער מ'עט טייטשן ווי אזוי פשוט פשט אין פסוק אז אויף דער וועלט איז אויך דא א שכר, איז אמאי לא אגין מצוות עליה, כי היכי דלא ליתי לידי הרהור, דהיינו פארוואס האט נישט די מצות כיבוד אב די מצות שילוח הקן מגין געווען אויף דעם זוהן אז ער זאל נישט צוקומען צו קיין הרהור, ער זאל נישט צוקומען צו אן עונש, אז מען זעהט אז עס האט נישט מגין געווען, איז א סימן אז דאס אלעס וואס שטייט אין פסוק גייט ארויף אויף עולם הבא, נישט אויף עולם הזה. פרעגט אבער די גמרא א צווייטע קשיא, והא אמר רבי אלעזר, שלוחי מצוה אינן ניזוקין, דהיינו לאז אפ די שכר וואס א מענטש באקומט, צו ער באקומט עס אויף די וועלט צו ער באקומט עס אויף יענע וועלט, אונז האבן דאך א מימרא פון רבי אלעזר, אז א שליח מצוה א מענטש טוט א מצוה, איז געשענט אים נישט קיין היזק, און ווי קען זיין אז עס איז געשען אזא מעשה, א זון האט מקיים געווען דא צוויי מצוות און ער איז ניזוק געווארן און געשטארבן, ענטפערט די גמרא, התם, בהליכתן שאני, דהיינו דאס וואס ר' אלעזר זאגט שלוחי מצוה אינן ניזוקין איז נאר ווען מען גייט צו די מצוה, נישט אויף די וועג צוריק, דער זון איז געשטארבן אויף די וועג צוריק, אויף דעם גייט נישט ארויף די מימרא פון ר' אלעזר, איי פרעגט די גמרא ס'איז דאך נישט ריכטיג, והא אמר ר' אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן, איז ווי קען זיין דער זון איז ניזוק געווארן, ענטפערט די גמרא, סולם רעוע הוה דקביע היזיקא, דהיינו ס'מוז זיין אז דער זון איז געגאנגען אויף א לייטער א שוואכע לייטער וואס ס'איז ממש געווען א סכנה'דיגע לייטער וואס די היזק איז קביע, פשט, א מענטש ווען ס'איז דא א מצב ממש פון א סכנה טאר זיך נישט פארלאזן אויף א נס, וכל היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסא, מ'טאר זיך נישט פארלאזן אויף א נס, און טאקע ס'איז נישט געשען א נס מיט דעם זון, היות ער האט זיך מסכן געווען איז ער טאקע געשטארבן, יעצט ווי ווייסט מען אז מ'טאר זיך נישט פארלאזן אויף א נס דארט ווי ס'איז קביע היזיקא דכתיב, אזוי ווי מ'זעהט קלאר שטייט אין פסוק ביי שמואל, ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, דהיינו שמואל זאגט פארן רבונו של עולם, ווי אזוי קען איך גיין זאלבן דוד המלך האסט מיך טאקע געשיקט איך זאל אים גיין זאלבן, אבער כ'האב מורא שאול המלך העט מיך הרג'נען, דארט איז געווען קביע היזיקא, דאס איז ממש געווען א מרידה במלכות אין שאול, און מילא האט שמואל געהאלטן אז אפילו טאקע די אייבערשטער האט באפוילן מען זאל דאס טון, אפילו טאקע אז די אייבערשטער הייסט, איז דאך עס ממש א בחינה פון א נס, דהיינו ס'העט זיכער געשען א נס, אבער פונדעסטוועגן מען טאר זיך נישט פארלאזן אויף א נס, דארט וואו ס'איז קביע היזיקא, און מילא פאר דעם טאקע איז דער זון געשטארבן. זאגט אונז די גמרא ווייטער אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, אלמלא דרשיה אחר להאי קרא כרבי יעקב בר ברתיה לא חטא, ווען אחר, דאס איז אלישע בן אבויה וואס איז געווען א תלמיד חכם, צום סוף איז ער ארויס לתרבות רעה, ער איז אפגעפארן פון וועג, און זאגט רב יוסף, ווען ער וואלט גע'דרש'נט די פסוק פון למען ייטב לך אזוי ווי רבי יעקב זיין אייניקל האט עס גע'דרש'נט, וואלט ער קיינמאל נישט געזינדיגט, וואלט ער געבליבן אן ערליכע איד. זאגט טאקע די גמרא ואחר מאי, וואס איז געווען דארט די מעשה? זאגט די גמרא איכא דאמרי כי האי גוונא, ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז געשען ממש אזא מעשה, דהיינו אחר האט געזען אז א זון האט מקיים געווען מצוות כיבוד אב, ער האט מקיים געווען מצוות שילוח הקן, און ער איז געשטארבן, און ער האט געוואוסט ס'שטייט אין פסוק אז מ'איז זוכה צו אריכות ימים, מ'איז זוכה צו למען ייטב לך, איז אים געווען א סתירה ווי קען זיין אזא זאך, און פארדעם איז ער אפגעפארן, יעצט ווען ער וואלט גע'דרש'נט די פסוק ווי רבי יעקב האט גע'דרש'נט, אז ס'גייט נישט ארויף אויף די וועלט ס'גייט ארויף אויף יענע וועלט, וואלט ער אוודאי געבליבן אן ערליכע איד, ואיכא דאמרי, און ס'דא וואס זאגן נישט דאס איז געווען דארט די מעשה מיט אחר, נאר לישנא דחוצפית המתורגמן חזא, חוצפית המתורגמן איז דאך געווען פון די עשרה הרוגי מלכות, די רוימישע האבן אים געהארגעט, איז ער האט געזען, ווי די צונג פון חוצפית המתורגמן ווערט געשלעפט אין די געסער דהוה גריר ליה דבר אחר, א חזיר האט געשלעפט די צונג פון חוצפית המתורגמן אזוי האבן די רוימישע געמאכט, איז אמר, האט ער געזאגט, פה שהפיק מרגליות ילחך עפר, א מויל וואס האט גערעדט אזעלכע פערל ווערטער דברי תורה זאל זיך אזוי קוילערן אין די זאמד, נפק איז נפק חטא, איז ער טאקע ארויס און ער האט געזינדיגט און איז אפגעפארן פון וועג. זאגט די גמרא ווייטער, רמי רב טוביה בר רב קיסנא לרבא, האט רב טוביה בר רב קיסנא געפרעגט פאר רבא, תנן, ס'שטייט ביי אונזער משנה, האמיר געזען ביי אונזער משנה אז כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, עשה אין, לא עשה לא, איז משמע אז אז מ'טוט א מצוה דעמאלטס איז טאקע מטיבין לו אבער אז נישט נישט, ורמינהי, פרעגט א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, ישב ולא עבר עבירה, נותנין לו שכר כעושה מצוה, אפילו מ'טוט גארנישט, מ'טוט נישט קיין עבירה, איז דאס אליין, אויף דעם קריגט מען אויך שכר אזוי ווי א מצוה, איז דאך עס א סתירה, אמר ליה, ענפערט רבא, התם כגון שבא דבר עבירה לידו, וניצול הימנה, פשט די ברייתא רעדט, א מענטש וואס קומט אים אונטער א עבירה, און ער האלט זיך איין ער טוט עס נישט, דעמאלטס אוודאי איז נותנין לו שכר כעושה מצוה, קריגט ער אוודאי א שכר כאילו ער האט געטון א מצוה, און די גמרא ברענגט טאקע א מעשה, כי הא דרבי חנינא בר פפא, רבי חנינא בר פפא תבעתיה ההיא מטרוניתא, ס'איז געווען עפעס א גויטע וואס האט אים געוואלט שלעפן ער זאל זינדיגן מיט איר, איז אמר מילתא, האט ער געזאגט עפעס אזא כישוף, ער האט גענוצט כישוף, ומלי נפשיה שיחנא וכיבא, ער איז געווארן אנגעפילט מיט בלאטערן, מיט וואונדן, אזוי ער זאל זיין פארמיאוסט אין איר אויגן, יעצט ווי האט ער געמעגט נוצן כישוף איז דא טאקע וואס זאגן ער האט גענוצט א שם, אנדערע זאגן אז אויף צו ניצול ווערן פון אן עבירה מעג מען נוצן כישוף אויך, על כל פנים עבדה היא מילתא ואיתסי, די פרוי איז נישט געווען קיין קליינע פרוי זי האט אויך געקענט כישוף, זי האט אים אויסגעהיילט, איז ער האט געוואלט אנטלויפן, ערק, איז ער אנטלאפן, טשא בההיא בי בני, דכי הוו עיילין בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי, וואו איז ער אנטלאפן? ער איז אנטלאפן צו א בית מרחץ, וואס דער בית מרחץ איז געווען א מקום מסוכן ביותר, דארט איז געווען א בית מרחץ וואס עס האבן זיך געדרייט דארט מזיקין, שדים און מזיקין, וואס נארמאל א מזיק איז נאר מזיק א מענטש ביינאכט און אויך נאר ווען ער גייט אליין, דא איז געווען אזעלכע סארט מזיקים וואס האבן געשעדיגט פאר מענטשן אפילו אינמיטן טאג, און אפילו צוויי מענטשן אויך, פון זייער זייער שלעכטע מזיקים דארט, איז אין אזא סארט בית מרחץ האט ער זיך באהאלטן, אבי נישט צו זינדיגן מיטן גויטע. למחר אמרו ליה רבנן, די נעקסטע טאג האבן די חכמים אין בית מדרש אים געפרעגט, מאן נטרך? ווער האט דיך אפגעהיטן פון די מזיקין, אמר להו האט ער געענטפערט, שני נושאי קיסר שמרוני כל הלילה, צוויי גיבורים וואס זיי טראגן ארום דעם קייסער זיי האבן מיר אפגעהיטן א גאנצע נאכט, ער האט זיך געוואלט קליין האלטן אז ס'איז געווען דארט גיבורים, ס'איז געווען בדרך הטבע אז ער איז אפגעהיטן געווארן, אמרו ליה, די חכמים אבער האבן יא פארשטאנען וואס דא געווען, האבן זיי אים געזאגט שמא דבר ערווה בא לידך וניצלת הימנו, אפשר איז דיך אונטערגעקומען א דבר ערווה און דו ביסט ניצול געווארן דהיינו האסט דיך איינגעהאלטן און פארדעם טאקע האסטו זוכה געווען צו ניצול ווערן פון די מזיקים, ווייל דתנינא, מיר האבן טאקע געלערנט אין א ברייתא אז כל הבא דבר ערווה לידו וניצל הימנו, איינער וואס קומט אים אונטער א דבר ערווה און ער פאלט נישט, עושין לו נס, געשענט אים ניסים, און ממילא האבן חכמים געזען אז ס'איז געשען אזא נס פאר א מענטש, ער איז נישט ניזוק געווארן אין דעם בית מרחץ, האבן זיי פארשטאנען אז אוודאי איז ער ניצול געווארן פון א דבר ערווה, ער האט זיך איינגעהאלטן פון טון אן עבירה.